אונז הייבן מיר היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת עירובין דף עיין בית עמוד א' ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה חמשה חבורות ששבתו בטרקלין אחד, פינף גרופעס פון מענטשן וואס האבן געווען אויף שבת אין א גרויסע טרקלין, טרקלין דאס איז א ריזיגע צימער, וואס איז אפגעטיילט מיט אזעלכע קליינע ווענטעלעך עראי'דיגע ווענטעלעך, אזוי אז יעדע חבורה געפינט זיך יעצט כאילו אין א עקסטערע צימערל אין דעם גרויסן טראקלען, און רש"י רעדט אויס אז פון יעדע צימערל איז דא א באזונדערע פתח ארויסצוגיין צום חצר וואס דער חצר איז באלאנגט פאר יעדעם איינעם. פאר די אלע וואס האבן המאור המבואר קענען זען אויף בילד נומער צוויי הונדערט און אַכט און דרײַסיק, מען זעט דעם גרויסן טרקלין אפגעטיילט מיט אזעלכע עראי'דיגע ווענטעלעך אזוי אויף פינף צימערלעך, און ס'איז דא פינף טירן יעדער איינער קען ארויס צומען קומען צו צום חצר באזונדער, און דער חצר דינט פאר נאך הייזער וואס געפינען זיך דארטן און ס'איז א בשותפות'דיגע גרויסע חצר. ווי אונז האבן שוין אויסגערעדט פון רשי האט יעדע שטיבעלע א עקסטערע ארויסגאנג צום חצר, ווייל טאמער נישט יעדער האט א אייגענע טיר, דאס וועלן מיר שוין זעהן אויף דף עיין ה' עמוד ב' וואס די הלכה איז דעמאלטס, אבער דא אין אונזער משנה רעדט מען יעצט אויף דעם אופן אז יעדע שטיבעלע האט א באזונדערע פתח צום חצר. יעצט דא האבן מיר באמת א דאפלטע שאלה, אויב אונז וועלן מיר זאגן אז די פינף חבורות ווערן יעצט גערעכנט ווי יעדער וואוינט אין א עקסטערע רשות, אין אנדערע ווערטער אז די מחיצות עראי טיילט זיי אפ און ס'מאכט כאילו ווי זיי וואוינען אין באזונדערע הייזער, וועט אויסקומען סיי אז זיי טארן נישט אריבערטראגן פון איין צימער צום צווייטן נאר אויב מ'האט געמאכט אן עירוב, אזוי ווי די הלכה איז דאך אז מ'טאר נישט טראגן פון איין רשות היחיד צו א צווייטע נאר דורך אן עירוב, איז מוזן זיי, די פינף מענטשן, זאלן קענען טראגן פון איין צימער צום צווייטן מוזן זיי מאכן א עירוב צווישן זיך, און נאך א זאך, ווען מ'וועט יעצט מאכן די עירוב אין די חצר וואס דארט איז דאך דא נאך הייזער אינדערויסן אויך, עט יעדער פון די פינף חבורות מוזן באזונדער זיך משתתף זיין אין די עירוב, ווייל יעדער ווערט גערעכנט ווי א עקסטערע הויז. טאמער וויל איך אבער אננעמען אז וויבאלד די מחיצות זענען נאר עראי, הייסט די גאנצע טרקלין ווי איין גרויסע רשות, וועט אויסקומען אז זיי מעגן טראגן ארום פון איין צימער צום צווייטן אפילו אויב זיי האבן בכלל נישט געמאכט קיין עירוב, און ווען זיי זענען זיך משתתף מיט די עירוב וואס מען גייט מאכן אינדערויסן אינעם חצר וואס דארט איז דאך דא נאך הייזער. כדי מען זאל קענען ארויסטראגן פון טרקלין צום חצר און פון חצר צום טרקלין, עט נישט יעדע חבורה מוזן באזונדער געבן ברויט, ווייל אלע פינף חבורות ווערט יעצט גערעכנט ווי איין גרויסע חבורה, זיי וואוינען אלע אין איין רשות, וואס איין מענטש פון זיי קען זיך משתתף זיין אין די עירוב און דאס איז גוט פאר יעדעם איינעם. האבן מיר דא א מחלוקה בית שמאי ובית הלל, בית שמאי אומרים עירוב לכל חבורה וחבורה, אז ווען מען איז זיך משתתף מיט די עירוב מען זאל קענען ארויסטראגן אינעם חצר, דארף יעדע חבירה באזונדער געבן ברויט זיך משתתף צו זיין אינעם עירוב, ווייל די בית שמאי האט געהאלטן אז יעדע חבירה ווערט גערעכנט ווי א רשות פאר זיך, און ווען מען מאכט יעצט א עירוב פאר די חצר, ווערן די פינף חבירות גערעכנט אזוי ווי פינף באזונדערע הייזער וואס יעדער דארף צושטייער געבן צום עירוב, און פארשטייט זיך אליין דאס שטייט נישט ארויס דא אין די משנה אבער אוודאי אויב ס'איז עירוב לכל חבירה וחבירה מיינט דאס אז מען וועט נישט טארן ארומטראגן אינעווענדיג צווישן איין צימער און צווייטן אויך נישט נאר אויב זיי האבן געמאכט צווישן זיך א עירוב, ובית הלל אומרים עירוב אחד לכולם אז ווען מען מאכט די עירוב פארן חצר קענען די אלע פינף חבירות זיך משתתף זיין מיט איין עירוב דאס מיינט ס'מוז נישט יעדער עקסטער געבן ברויט איינער פון די חבירות קען געבן א שטיקל ברויט און דאס איז שוין גוט פאר די גאנצע טראקלען אז זיי ווערן שותפים אינעם חצר. ווייל די גאנצע בני הטרקלין ווערן גערעכנט ווי איין גרויסע חבירה, ווייל דאס וואס זיי זענען אפגעטיילט מיט די ארעה'דיגע מחיצות מאכט זיי נישט פאר באזונדערע רשיסים, ס'הייסט ווי איין גרויסע רשות, און פארשטייט זיך אליין אז אפילו מ'האט בכלל נישט געמאכט קיין עירוב וועלן זיי מעגן צווישן זיך טראגן פון איין צימערל צום צווייטן. ומודים און די בית הלל זענען מודה צו בית שמאי בזמן שמקצתן שרויין בחדרים או בעליות. אויב עטליכע פון די חבירות געפינען זיך יא אין געהעריגע צימערלעך אין די טראקלען אליין איז געווען געבויט געהעריגע צימערלעך, נישט ארעי'דיג, ס'איז נישט קיין חילוק צו די צימערלעך געפינען זיך אויפן אונטערשטן שטאק צו וויבאלד די טראקלען איז א הויעכע פלאץ קען אמאל זיין אז ס'איז דא א דאפלטע שטאק אזוי ווי א עליה און דארט איז דא צימערלעך, וויבאלד עס איז דאך שוין נישט ארעי נאר ס'איז געהעריגע צימערלעך, זענען די בית הלל מודה? שהן צריכין עירוב לכל חבירה וחבירה, אז די חבירות וואס געפינען זיך אין די קביעות'דיגע צימערן דארפן יא געבן באזונדער צושטייער פארן עירוב, ווייל זיי ווערן יא גערעכנט יעדער ווי א עקסטערע רשות ווייל זיי זענען דאך אין קביעות'דיגע צימערלעך, אפילו לויט די בית הלל. און די גמרא וועט שוין אויסרעדן וואס איז די חידוש, אוודאי איז אזוי. אמר ר' נחמן זאגט דער אמורא ר' נחמן מחלוקת במסיפס, די גאנצע מחלוקת פארוואס בית הלל האלט אז אלעס הייסט ווי איין רשות, רעדט זיך ווען די צימערלעך זענען אפגעטיילט מיט אזעלכע מסיפס וואס דאס איז זעלכע נידריגע העלצערלעך וואס זענען נידריגער ווי צען טפחים הויעך, פאר דעם האלט בית הלל אז וויבאלד ס'איז נידריגער ווי צען טפחים האט עס נישט קיין שם מחיצה און זיי זענען נישט אפגעטיילט בכלל, און דאך האלט בית שמאי אז וויבאלד למעשה זענען זיי אפגעטיילט מיט די העלצערלעך דאס מאכט עס שוין אויך פאר א עקסטערע רשות, אבל במחיצה עשרה, טאמער מ'רעדט שוין אז ס'איז דא א ווענטעלע וואס איז הויעך צען טפחים. אפילו ס'קומט נישט אן ביז די דאך, ס'איז א קליינע מחיצה'לע פון צען טפחים, דברי הכל עירוב לכל חבירה וחבירה, דעמאלטס וועט שוין אפילו בית הלל מודה זיין אז וויבאלד ס'האט א שם מחיצה הייסט אז זיי זענען אפגעטיילט און זיי האבן יא א דין ווי א עקסטערע רשות און יעדער וועט זיך דארפן באזונדער משתתף זיין אינעם עירוב. איכא דאמרי עס איז דא וואס זאגן אז אמר ר' נחמן אף במסיפס מחלוקת. אז די מחלוקה פון בית שמאי און בית הלל איז אפילו ביי מסיפס אויך, דאס הייסט לא מיבעיא, ווען ס'איז דא א געהעריגע מחיצה וואס איז הויעך צען טפחים, איז זיכער אז די בית שמאי האלט אז דאס מאכט עס פאר א עקסטערע רשות, ווייל ס'איז דאך שוין א וואנט, ס'איז א געהעריגע מחיצה, נאר איך וואלט ווען געקענט מיינען אז טאמער ס'איז קלענער ווי צען טפחים, מען לייגט אזעלכע האלצעלעך אזוי ווי א מסיפס, וועט די בית שמאי מודה זיין צו בית הלל אז ס'איז איין גרויסע רשות. דאס זאגט ר' נחמן אז די בית שמאי קריגן אויף בית הלל אפילו אונטער צען אויכעט, און זיי האלטן אז ס'איז אויכעט א באזונדערע רשות. לויט די לשון איז ר' נחמן מסביר בעיקר די חלק הבית שמאי, אז דו זאלסט נישט מיינען בית שמאי קריגט נאר ווען ס'איז הויעך צען נאר אפילו ביי נידריגער ווי צען אויך, אבער באמת די בית הלל וועט האלטן אפילו ווען ס'איז העכער צען הייסט עס נאך אויכעט ווי איין גרויסע רשות. קומט אויס לויט די צווייטע לשון אז מ'קריגט זיך דא מקצה אל הקצה, בית הלל איז זייער מייקל, אז וויבאלד די מחיצה איז ארעידיג אפילו ווען ער האט א שם מחיצה ווייל ער איז הויך צען טפחים בלייבט עס נאך אלץ ווי איין גרויסע רשות, און בית שמאי האלט אז אפילו ווען ס'איז נידריגער ווי צען טפחים הייסט עס אויך ווי א באזונדערע רשות וויבאלד ס'איז בכלל מיט עפעס אפגעטיילט אפילו נאר מיט א מסיפס דאס איז א נידריגע העלצעלע און די צווייטע לשון איז מער לקולא ווייל די בית הלל וועט מיקל זיין אפילו ביי צען טפחים און העכער אויך. מה שאין כן אין די ערשטע לשון, ווען ר' נחמן האט געזאגט די ווערטער מחלוקת במסיפס האט ער בעיקר ארויפגעברענגט די חלק פון בית הלל, אז ווען קריגט די בית הלל אויף בית שמאי נאר ווען ס'איז נידריגער ווי צען, אבער ווען ס'העכער ווי צען וועט שוין אפילו די בית הלל מודה זיין אז ס'הייסט יא ווי א באזונדערע רשות. און מען וועט יא דארפן געבן יעדער באזונדער צושטייער פארן עירוב. קומט אויס אז לויט ביידע לשונות ווען ס'איז נידריגער ווי צען איז א מחלוקה בית שמאי מיט בית הלל, טאמער ס'איז שוין יא צען טפחים איז לויט די ערשטע לשון איז בית הלל מודה צו די בית שמאי לחומרא, און לויט די צווייטע לשון קריגט נאך אלץ בית הלל אויף בית שמאי ס'הייסט נאך אלץ ווי איין גרויסע רשות וואס דאס איז א קולא. יעצט ברענגט די גמרא פליגי בה רב חייא ורב שמעון ברבי, די גמרא ברענגט יעצט א מחלוקת פון אמוראים, צוויי תלמידים פון רבינו הקדוש רבי חייא און רב שמעון וואס ער איז געווען א זון פון רבינו הקדוש, קריגן זיך ארום וויאזוי צו פארטייטשן די מחלוקה פון בית שמאי און בית הלל, חד אמר מחלוקת במחיצות המגיעות לתקרה. איינער פון די צוויי, די גמרא ווייסט נישט ווער, האט אפגעלערנט אז די גאנצע מחלוקה איז נאר ווען די מחיצות קומען אן ביז די דאך, און מען דארף דא געדענקען א גאנצן צייט אז מען רעדט דא פון מחיצות וואס זענען ארעי, וואס מיינט אז א מחיצה וואס קומט אן ביז די דאך איז נאך ארעי, לאמיר זאגן מען האט אוועקגעשטעלט א ליילעך, נישט קיין אפיציעלע געבויטע וואנט, אדער אזא מחיצה וואס מען קען אוועקרוקן, און ס'קומט אן ביז די דאך, נאר דעמאלטס האלט בית שמאי וויבאלד ס'קומט אן ביז די דאך, הייסט עס באזונדערע רשות'ן, אפילו אויב ס'איז א ארעי'דיגע מחיצה. און דאך האלט בית הלל אז וויבאלד ס'איז ארעי אפילו ס'קומט אן ביז די דאך הייסט עס נאך ווי איין גרויסע רשות, אבל מחיצות שאין מגיעות לתקרה, טאמער זיי קומען אפילו נישט אן ביז די דאך, ווי די גמרא וועט שוין זאגן אויף דף ע"ט אז דאס מיינט אז זיי זענען מער ווי דריי טפחים אוועק פון די דאך, דאס איז דאך אלעמאל א כלל אז ביז דריי טפחים הייסט עס ווי לבוד, איז אפילו ווען ס'איז דא א לאך וואס איז קלענער ווי דריי טפחים פון די מחיצה ביז די דאך הייסט יא ווי ס'קומט אן צו די דאך. אבער טאמער ס'איז אפגערוקט דריי טפחים אוועק פון די דאך, דברי הכל עירוב אחד לכולן, וועט אפילו די בית שמאי מסכים זיין אז די אלע חבורות ווערן גערעכנט ווי איין גרויסע חבורה, און מ'דארף זיך נישט באזונדער משתתף זיין מיטן עירוב. איז די שיטה איז גרינגער ווי ביידע לשונות וואס אונז האמיר געהאט אליבא דרב נחמן, ס'קריגט אויף אלע ביידע אויף לקולא, אפגערעדט אז לויט די ערשטע לשון פון רב נחמן, איז דאך אויסגעקומען אז אויב די ארעי'דיגע מחיצה איז שוין הויעך צען טפחים וועט סיי די בית שמאי און סיי די בית הלל האלטן אז ס'הייסט באזונדערע רשות, אפילו אויב די מחיצה קומט נישט אן ביז די דאך, און לויט דער לשון וואס אונז לערנען יעצט וועט אויסקומען פונקט פארקערט אז סיי לויט די בית שמאי און סיי לויט די בית הלל עט עס נאך הייסן ווי איין גרויסע רשות. נאר אפילו לויט די צווייטע לשון פון ר' נחמן וואס איז מער מיקל, אז לויט די בית הלל מעג טאקע די מחיצה זיין אפילו א הויעכע אויכעט און אפילו ביז די דאך, און ס'איז נאך אלץ ווי איין רשות, אבער לויט די בית שמאי האלט דאך זיך זייער לחומרא אז אפילו ווען ס'איז נידריגער ווי צען טפחים הייסט עס שוין ווי באזונדערע רשותים, מה שאין כן לויט די יעצטיגע שיטה וואס אונז לערן מיר, וועט אויסקומען אז אפילו לויט די בית שמאי, אפילו די מחיצה איז העכער ווי צען טפחים וויבאלד ער קומט נישט אן ביז די דאך, זענען זיי מודה צו בית הלל אז ס'הייסט ווי איין גרויסע רשות. וחד אמר און דער אנדערער אמורא זאגט, אונז ווייס מיר נישט צו דאס איז רב חייא צו רב שמעון ברבי, ער האט אפגעלערנט מחלוקת במחיצות שאין מגיעות לתקרה. ווייסטו ווען מען קריגט זיך און בית הלל איז מייקל אז ס'הייסט ווי איין גרויסע רשות דאס איז טאקע נאר ווייל ס'קומט נישט אן די מחיצה ביזן דאך, אבל מחיצות המגיעות לתקרה דברי הכל צריכין עירוב לכל חבורה וחבורה דעמאלטס וועט שוין בית הלל מודה זיין אז אפילו ס'נאר א ליילעך ס'איז א ארעי'דיגע מחיצה אבער וויבאלד ס'קומט שוין אן ביזן דאך דאס טיילט עס שוין יא אפ און מען וועט שוין יא דארפן האבן א עקסטערע עירוב פאר יעדן חבורה. איז דער שיטה איז א גרעסערע חומרא ווי די פריעריגע, און לויט די שיטה זענען ביידע מער מחמיר, סיי די בית הלל וואס לויט די פריעריגע שיטה האבן זיי געהאלטן אז אלעמאל ווען די מחיצה איז ארעי איז עס ווי איין גרויסע רשות און נישט דא קיין אויסנאם אפילו ווען ס'קומט אן ביזן דאך, און לויט די שיטה וועט אויסקומען אז טאמער ס'קומט אן ביזן דאך איז שוין אפילו בית הלל מודה, און די בית שמאי איז אויך מער מחמיר. ווייל לויט די פריעריגע שיטה האט די גאנצע חומרא פון בית שמאי געווען נאר ווען די מחיצה קומט אן ביזן דאך, אבער טאמער נישט וואלט בית שמאי געהאלטן אז ס'הייסט ווי איין גרויסע רשות, און לויט די צווייטע שיטה האלט בית שמאי אסאך מער לחומרא אז אפילו ווען די מחיצה קומט נישט אן ביזן דאך איז עס אויכעט א באזונדערע רשות. איז די שיטה קריגט זיכער מיט די ערשטע לשון פון ר' נחמן, ווייל לויט די ערשטע לשון פון ר' נחמן איז דאך אויסגעקומען אליבא דבית הלל אז טאמער ס'וועט זיין צען טפחים הויעך וועלן זיי שוין מודה זיין צו די בית שמאי אז ס'הייסט באזונדערע רשות, און לויט די לשון שטייט קלאר אז ווילאנג די מחיצה קומט נישט אן ביז די דאך אפילו ווען ס'הויעך צען טפחים, האלט עכ"פ די בית הלל אז ס'הייסט ווי איין גרויסע רשות. מען מוז אבער נישט זאגן אז די לשון קריגט מיט די צווייטע לשון פון ר' נחמן, אז מען וויל קען מען זאגן אז דאס איז די זעלבע שיטה, ווייל די צווייטע לשון פון ר' נחמן האט דאך געזאגט אז לויט די בית הלל אפילו ווען ס'איז העכער צען טפחים איז עס נאך ווי איין גרויסע רשות, און דאס קען שטימען מיט די שיטה וואס זאגט אויכעט אז ווילאנג ס'קומט נישט אן ביזן דאך מעג עס אויך זיין העכער ווי צען טפחים, און לויט די בית הלל וועט עס נאך הייסן ווי איין גרויסע רשות. און ס'קען שטימען מיט די בית שמאי אויכעט, ווייל די צווייטע לשון פון ר' נחמן האט דאך געזאגט אז לויט די בית שמאי אפילו ווען ס'איז גאר קליין הייסט עס ווי א באזונדערע רשות, און די לשון זאגט דאך אויכעט אז מחלוקת במחיצות שאין מגיעות לתקרה, אז די בית שמאי האלט אז אפילו ווען ס'קומט נישט אן ביזן דאך הייסט עס אויך ווי א באזונדערע רשות און מ'קען זאגן ס'מיינט צו זאגן אפילו ווען ס'איז גאר קליין. בקיצור מ'מוז נישט זאגן אז די צווייטע שיטה דא קריגט אויף די צווייטע לשון פון ר' נחמן. און אויב אזוי לאמיר טאקע אזוי אננעמען. ס'דאך דא א כלל אז אפושי פלוגתא לא מפשינן מ'דארף נישט סתם מאכן נאך מחלוקת, און אונז וועמיר זאגן דא אז די צווייטע שיטה פון די אמוראים גייט אזוי ווי די צווייטע איכא דאמרי פון ר' נחמן, איז לפי זה האמיר בסך הכל דא דריי שיטות וויאזוי אפצולערנען די מחלוקת פון בית שמאי ובית הלל. די שיטה וואס איז די מערסטע לקולא איז די וואס די גמרא ברענגט דא אראפ ביי די מחלוקת פון ר' חייא ור' שמעון ברבי צום ערשט. און אונז טו מיר דאס אנרופן שיטה א', אונז ווייס מיר דאך נישט ווער דאס איז, אבער איינער פון זיי צוויי, וואס לויט דעם איז מורא'דיג לקולא, לויט די בית הלל, וויבאלד די מחיצה איז ארעי'דיג, וועט עס אלעמאל הייסן ווי איין רשות אפילו ווען ס'קומט אן ביז די דאך, און אפילו די בית שמאי וועט נאר קריגן ווען ס'קומט ממש אן ביז די דאך, אבער טאמער ס'איז שוין אוועקגערוקט פון די דאך מיט דריי טפחים, עט די בית שמאי מודה זיין צו בית הלל אז ס'הייסט ווי איין גרויסע רשות, אפילו ווען ס'איז אסאך העכער ווי צען טפחים, וויבאלד ער קומט נישט אן נאנט צום דאך. נאכדעם האמיר א צווייטע מהלך וואס דאס איז שוין אביסל מער לחומרא, און דאס וועמיר אונז אנרופן דא שיטה ב', וואס די גמרא ברענגט דא צום צווייטענס אראפ, אונז ווייס מיר נישט צו דאס איז ר' חייא צו ר' שמעון ברבי, און ווי אונז האמיר שוין געשמועסט העמיר אננעמען אז דאס איז אויכעט די צווייטע איכא דאמרי פון ר' נחמן, וואס לויט די שיטה איז יעדער איינער מער מחמיר ווי אין די פריעריגע שיטה, לויט בית הלל וועט שוין יא זיין דא א מעגליכקייט אז אפילו ס'איז אן ארעי'דיגע מחיצה הייסט עס ווי א באזונדערע רשות, אויב ס'קומט אן ביזן דאך, און לויט די בית שמאי אפילו ווען ס'קומט נישט אן ביזן דאך, און אפילו ווען ס'איז גאר קליין, הייסט עס אויך ווי א באזונדערע רשות. נאכדעם האמיר א דריטע שיטה וואס דאס איז די ערשטע לשון פון ר' נחמן, וואס דאס איז די מערסטע לחומרא. לויט די שיטה וועט אויסקומען אז די בית הלל וועט שוין האלטן אז ס'הייסט א באזונדערע רשות אפילו ווען ס'איז נאר הויעך צען טפחים, אפילו ווען ס'קומט נישט אן ביזן דאך. איז נאכדעם וואס מען האט צוזאמגענומען די אלע דריי שיטות ווען מען וועט זיך מתבונן זיין וועט מען זעהן אז אין בית הלל אליין איז דא דריי מהלכים, און אין בית שמאי איז טאקע נאר דא צוויי מהלכים. אונז וועלן קודם ברענגען די צוויי מהלכים אליבא דבית שמאי, איין מהלך איז שיטה א', וואס דאס איז מורא'דיג לקולא אז די גאנצע חומרא פון די בית שמאי איז נאר ווען די מחיצות קומט אן ביזן דאך, אבער טאמער ס'קומט נישט אן ביזן דאך זענען זיי מודה צו בית הלל. און לויט די אנדערע צוויי שיטות אליבא דבית שמאי, איז נישט קיין חילוק ווי קליין די מחיצה איז, אלעמאל האלט בית שמאי אז ס'הייסט ווי א באזונדערע רשות. און אין בית הלל האט מען דריי מהלכים. לויט שיטה א' זענען זיי מורא'דיג מיקל אז אפילו ווען ס'קומט אן ביזן דאך האט עס א דין ווי איין גרויסע רשות אין אנדערע ווערטער אז ס'נישט דא קיין היכי תמצא אז ביי מחיצה ארעי זאל די בית הלל מודה זיין צו בית שמאי און אפילו ווען ס'געמאכט אויפן שטערקסטן אופן ביזן דאך האלטן זיי אז ס'הייסט ווי איין גרויסע רשות. נאכדעם איז דא שיטה ב' וואס דאס שטעלט מען צוזאם מיט די צווייטע איכא דאמרי פון ר' נחמן וואס דאס איז אביסל מער לחומרא אז דארט ווי ס'וועט אנקומען ביזן דאך וועט בית הלל שוין יא מודה זיין צו בית שמאי אז ס'הייסט א באזונדערע רשות אבער ווילאנג ס'קומט נישט אן ביזן דאך אפילו ווען ס'העכער ווי צען טפחים וועט בית הלל האלטן אז דאס איז איין גרויסע רשות. און נאכדעם האבן מיר די גרעסטע חומרא, דאס איז די ערשטע איכא דאמרי פון ר' נחמן, אז וויבאלד ס'איז שוין הויעך צען טפחים, אפילו ווען ס'קומט נישט אן ביזן דאך, וועט שוין אויך בית הלל מודה זיין אז ס'הייסט ווי א באזונדערע רשות. און דא גייען מיר אריבער צו דף עיין בית עמוד בית. זאגט די גמרא מיתיבי האט מען א קשיא געפרעגט אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אמר רבי יהודה הסבר, די תנא רבי יהודה הסבר האט געזאגט און רש"י זאגט אז פארדעם רופט מען אים סבר ס'מלשון סברה ווייל ער איז געווען זעהר א שארפער,

עירוב לכל חבורה וחבורה, אז יעדע חבורה דארף נאך אלץ געבן א עקסטערע עירוב, ווייל אפילו אז די מחיצה קומט נישט אן ביז די דאך הייסט עס ווי עקסטערע רשותים וואס זענען אפגעטיילט, און בית הלל אומרים עירוב אחד לכולן, אז וויבאלד די מחיצה קומט נישט אן ביז די דאך הייסט עס ווי איין גרויסע רשות. ביז אהער גייט די ברייתא. זאגט די גמרא, למאן דאמר במחיצות המגיעות לתקרה מחלוקת, דער מאן דאמר וואס אונז האבן פריער גערופן שיטה א', וואס אונז ווייסט מען נישט צו ס'איז רב חייא צו רב שמעון ברבי, וואס האלט אז אפילו ווען די מחיצה קומט אן ביז די דאך האלט נאך אלץ בית הלל אז ס'הייסט ווי איין גרויסע רשות. תיובתא ער איז זיכער אפגעפרעגט ווייל דא האבן מיר געטראפן קלאר א ברייתא אז ווען ס'קומט אן ביזן דאך קריגט מען זיך בכלל נישט דעמאלטס איז יעדער מודה אז ס'הייסט ווי באזונדערע רשותים. און למאן דאמר במחיצות שאין מגיעות לתקרה מחלוקת דאס האבן מיר גערופן פריער שיטה ב'. וואס אונז ווייסט מען נישט צו דאס איז רב חייא צו רב שמעון ברבי. לויט יענע שיטה סייעתא האט מען דא געטראפן גאר א ראיה פון א ברייתא אז ער איז גערעכט געווען און ער האט ריכטיג אפגעלערנט די מחלוקת פון בית שמאי ובית הלל גענוי אזוי ווי די ברייתא. און אזוי אויך להך לישנא דאמר רב נחמן לויט די ערשטע לשון וואס רב נחמן האט געזאגט מחלוקת במסיפס אז די גאנצע מחלוקת איז נאר ווען ס'איז אונטער צען טפחים ווען ס'האט נאך בכלל נישט קיין שם מחיצה און פאר דעם האלט בית הלל אז אלעס הייסט ווי איין גרויסע רשות. אבער איינמאל ס'איז שוין צען טפחים הויך און ס'האט שוין א שם מחיצה, וועט יעדער מודה זיין אז ס'איז באזונדערע רשותים, לויט די שיטה איז זיכער תיובתא אז די שיטה ווערט אפגעפרעגט פון די ברייתא, ווייל אין די ברייתא שטייט דאך קלאר אז די מחלוקה איז במחיצות שאין מגיעות לתקרה, דאס מיינט אז אפילו ווען ס'איז העכער צען טפחים וויבאלד ס'קומט אבער נישט אן צו די דאך, האלט נאך בית הלל אז ס'הייסט ווי איין גרויסע רשות. איז ביז דערווייל פון די ברייתא זענען שוין געווארן אפגעפרעגט סיי שיטה א' און סיי די ערשטע לשון פון ר' נחמן, להך לישנא דאמר ר' נחמן אף במסיפס מחלוקת, דאס איז די צווייטע לישנא אחרינא פון ר' נחמן, וואס ער האט געהאלטן אז מען קריגט זיך ארום סיי העכער צען טפחים און סיי נידריגער ווי צען טפחים, ביידע מאל האלט בית הלל אז סאיז ווי איין גרויסע רשות, און בית שמאי האלט ביידע מאל אז סאיז ווי באזונדערע רשותים, לימא תיהוי תיובתא זאל איך זאגן אז די לשון זאל זיין אפגעפרעגט פון די ברייתא, ווייל אין די ברייתא שטייט דאך על מה נחלקו על מחיצות שאין מגיעות לתקרה, אז די מחלוקה איז ביי מחיצות, און אונז ווייס מיר דאך אז מחיצה געווענדליך מיינט ווען ס'איז צען טפחים הויעך. וועט לכאורה אויסקומען אז די גאנצע זאך וואס פארוואס בית שמאי האלט אז ס'הייסט ווי א באזונדערע רשות, אפילו ווען ס'קומט נישט אן ביזן דאך איז ווייל ער איז כאטשיג א מחיצה, ער איז העכער פון צען, אבער טאמער איז עס נידריגער ווי צען, למשל א מסיפס, דעמאלטס וועט בית שמאי מודה זיין צו בית הלל אז ס'הייסט ווי איין גרויסע רשות, אזוי וועט לכאורה אויסקומען פון די ברייתא. און ביי די צווייטע לשון פון ר' נחמן שטייט דאך אז בית שמאי קריגט אפילו אונטער צען טפחים אויך אויב אזוי וועט עס זיין אפגעפרעגט. אמר לך ר' נחמן ר' נחמן קען דיר ענטפערן אז ס'איז נישט קיין קשיא פון די ברייתא פליגי במחיצה והוא הדין במסיפס בית שמאי קריגט ביי מחיצה וואס קומט טאקע נישט אן ביזן דאך אבער ער איז א מחיצה ווייל ער איז העכער צען אבער והוא הדין די זעלבע דין אז בית שמאי וועט אויך קריגן במסיפס אפילו ווען ער איז נידריגער ווי צען. וועסטו מיך פרעגן אויב אזוי והאי דקא מיפלגי במחיצה. פארוואס קריגט בית שמאי נאר דווקא ביי מחיצה, ווי מען טרעפט דאך אין די ברייתא במחיצה שאינה מגיעה לתקרה, לכאורה וואלט דאך די בית שמאי געדארפט קריגן אפילו ביי מסיפס וואס דאס איז סאך א גרעסערע חידוש, אז אפילו ווען ער איז ווייניגער ווי צען ער הייסט אפילו נישט קיין מחיצה און אפילו דעמאלטס הייסט עס ווי עקסטערע רשותים, להודיעך כחן דבית הלל, ווייל די ברייתא וויל מיר לאזן הערן די כח פון בית הלל, ווי שטארק זיי זיי זענען מיקל אז אפילו ווען ס'איז שוין יא מחיצה ס'איז העכער ווי צען, אבער וויבאלד ס'קומט נישט אן צום דאך הייסט עס נאך ווי איין גרויסע רשות. איז פאר דעם האט די ברייתא אנגעכאפט אז די מחלוקה איז ביי מחיצה ארויסצוברענגען די כח פון בית הלל, פרעגט די גמרא וליפלגי במסיפס להודיעך כחן דבית שמאי האט שוין געזאגט פארקערט אז מען וואלט זיך יא געדארפט קריגן אפילו ווען ס'איז נידריגער ווי צען אבער ס'איז נאכנישט קיין מחיצה בכלל צו לאזן הערן די גרויסע כח פון בית שמאי וואס ער איז אזוי שטארק מחמיר אז אפילו ווען ס'האט נאכנישט קיין שם מחיצה טיילט עס אויך אפ און ס'מאכט עס פאר עקסטערע רשותים. ענטפערט די גמרא כח דהתירא עדיף דאס איז א גרויסע כלל אז ווען איינער איז זייער שטארק מחמיר און איינער איז זייער שטארק מיקל, איז סאך א גרעסערע חידוש די כח ההתר, ווייל ווען איינער איז מחמיר מוז אפילו נישט זיין אז ער איז אזוי זיכער מיט זיך, ס'קען זיין ער איז נאר מחמיר ווייל ער איז מסופק, און ממילא האט ער מורא מיקל צו זיין גייט ער לחומרא, אבער ווען איינער איז מתיר איז דאך די פשט אז ער האט קלאר אזוי געהאלטן, ווייל ווען ער וואלט געווען מסופק וואלט ער דאך נישט געקענט מיקל זיין. און פאר דעם איז אלעמאל כוחא דהתירא עדיף, און וויבאלד דא איז דאך די בית הלל געט דאך דא א היתר אז מען דארף נישט קיין עקסטערע עירוב, וואס לויט די בית הלל איז דאך די חידוש אז אפילו ווען ס'איז שוין יא מחיצות איז העכער צען וויבאלד ס'איז אבער נישט מגיעות לתקרה הייסט עס ווי איין גרויסע רשות און ס'איז דא די כוחא דהתירא פאר דעם האט מען זיך דארטן געקריגט אבער באמת בית שמאי אליין וועט קריגן אפילו ווען ס'איז אונטער צען און ס'איז נאכנישט קיין מחיצה אויכעט. איז למעשה זעהט מען דא אז די גמרא האט צאמגעשטעלט שיטה ב' מיט די צווייטע לישנא אחרינא פון ר' נחמן, אז ביידע גייען אויף די זעלבע מהלך, אז לויט די בית שמאי בין איך מחמיר אפילו אויב ס'איז נידריגער ווי צען טפחים, און לויט די בית הלל בין איך מיקל אפילו ווען ס'איז העכער ווי צען טפחים ווילאנג ס'איז נישט מגיעות לתקרה. קומט יעצט אויס אז פון די דריי שיטות וואס אונז האבן פריער געהאט האט די גמרא יעצט געטראפן א ברייתא וואס שטיצט נאר שיטה ב' וואס דאס גייט צוזאמען מיט די לישנא אחרינא פון ר' נחמן און שיטה א' און אזוי אויך לישנא די ערשטע לשון פון ר' נחמן איז געווארן אפגעפרעגט. זאגט די הייליגע גמרא אמר ר' נחמן אמר רב דער אמורא ר' נחמן זאגט נאך פון רב, דער ריטבא ברענגט א אנדערע גירסא אז שטייט גאר אמר ר' יהודה אמר רב אז הלכה כר' יהודה הסבר די הלכה בלייבט ווי ר' יהודה הסבר. אז איינמאל ס'קומט אן ביזן דאך די מחיצות וועט אפילו בית הלל מודה זיין אז ס'הייסט יא ווי עקסטערע רשות און מ'דארפן זיך באזונדער משתתף זיין יעדע חבורה. איז באמת דארף מען דא צולייגן אז לויט די לישנא אחרינא פון ר' נחמן שטימט זייער גוט אז ער זאגט הלכה כר' יהודה הסבר ווייל ר' נחמן אליין האלט דאך טאקע אויכעט אזוי ווי אונז האמיר שוין פריער אויסגערעדט אז די ר' יהודה הסבר קען יא שטימען מיט די צווייטע לשון פון ר' נחמן. אבער לויט די ערשטע לשון פון ר' נחמן, איז דאך זייער שווער צו זאגן אז ר' נחמן אליין זאל זאגן הלכה כרבי יהודה הסבר ווען ער אליין האט געזאגט אנדערש, איז לויט די ערשטע לשון פון ר' נחמן וועט מען מוזן זאגן אזוי ווי די גירסא וואס דער ריטבא געברענגט אז נישט ר' נחמן זאגט עס נאך פון רב נאר ר' יהודה זאגט עס נאך פון רב, און לכאורה וועט מען דארפן זאגן אז ר' נחמן האט אפילו נישט געוואוסט פון דעם ברייתא פון רבי יהודה הסבר ווען נישט וואלט ער דאך נישט געקריגט אויף דעם. יעצט ברענגט די גמרא אמר ר' נחמן בר יצחק, דאס איז א אנדערע ר' נחמן, די פריעריגע ר' נחמן סתם ר' נחמן פון ש"ס איז ר' נחמן בר יעקב, יעצט זאגט ר' נחמן יצחק מתניתין נמי דייקא, מען קען ברענגען גאר א ראיה פון אונזער משנה אז הלכה בלייבט ר' יהודה הסבר, ווייל אונזער משנה האט אויך אזוי געהאלטן, דקתני וואס איז געשטאנען אינעם סוף פון די משנה ומודים בזמן שמקצתן שרויים בחדרים ובעליות שצריכים עירוב לכל חבורה וחבורה, אז טאמער א חלק פון די חבורות געפינען זיך אין צימערלעך אדער אויפן שטאק דארטן פונעם טרקלין, איז דער בית הלל מודה אז זיי דארפן יא עקסטער געבן פארן עירוב. מאי חדרים ומאי עליות? אילימא חדרים חדרים ממש ועליות עליות ממש אז ס'איז געווען געהעריג געבויטע צימערן באופן קבוע? פשיטא דאך א דבר פשוט אז זיי הייסן ווי עקסטערע רשות'ן פארוואס דארף עס דער משנה אפילו אויסשמועסן אז בית הלל איז דעמאלטס מודה? אלא נאר לאו מיינסטו דען נישט כעין חדרים כעין עליות אז ס'מיינט נישט טאקע אז ס'איז געווען געבויט לכתחילה ווי א חדר אדער ווי א שטאק באופן קבוע נאר מ'געפינט זיך אין אזעלעכע צימערלעך וואס איז כעין חדר כעין עליה ומאי ניהו וואס מיינט דאס מחיצות המגיעות לתקרה באמת רעדט מען יא פון ליילעכער אז ס'איז געלייגט באופן ארעי נאר ס'האט א ענדליכקייט צו א געהעריגע שטוב מיט די נקודה אז ס'קומט אן ביז די דאך און דאס מיינט די משנה צו זאגן אז דעמאלטס איז שוין בית הלל מודה און דאס איז שוין יא א חידוש אז אפילו עס איז נאך אלץ באופן עראי ווען עס איז א ליילעך עס איז נישט קיין געבויטע וואנט אבער וויבאלד עס ענדלט צו א חדר עליה אז עס קומט אן ביזן דאך האט עס שוין א דין ווי א חדר קבוע אפילו לויט די בית הלל זענען מודה אז עס הייסט באזונדערע רשותים. שמע מינה איז געדרינגען אז די משנה האלט אויך ווי רבי יהודה הסבר, ווייל נאר אזוי קען מען פארשטיין די חלק פון די משנה. פאר אונז וועל מיר גיין ווייטער מוז מען דא מקדים זיין, אז כאטשיג ביי די מחלוקה פון בית שמאי ובית הלל אין די משנה האט מען זיך נאר ארומגעקריגט צו יעדער דארף געבן באזונדער פאר'ן עירוב צו ס'איז גענוג אז איינער אליין געבט און מ'האמיר גערעדט דארטן פון די עירוב וואס מ'וויל ארויסטראגן צום חצר, האט אבער רשי צוגעלייגט אז ס'קומט אויס נאך א מחלוקה, צו ווען מען וויל טראגן פון איין צימער צום צווייטן, צו מען דארף האבן בכלל א עירוב, לויט די בית שמאי דארף מען האבן אן עירוב, ווייל ס'הייסט באזונדערע רשות, און לויט בית הלל מעג מען ארום טראגן אפילו אן קיין עירוב פון איין צימער צום צווייטן, ווייל ס'הייסט ווי איין גרויסע רשות. הגם די נקודה איז נישט געשטאנען אין די משנה, אבער ווי ס'קוקט אויס האט רש"י געהאלטן אז דאס קען מען ארויסנעמען פון די ווערטער פון רב יהודה הסבר, ווייל ער זאגט דאך אז די מחלוקת איז במחיצות שאינו מגיעות לתקרה,